בעזרת השם יתברך, מסכת מגילה, דף כ"ז, מיר הייבן אן דף כ"ז, עמוד א', פיר שורות פון די ברייטע שורות, אבל מכרו תורה לא יקחו ספרים וכו', האבן מיר געזען אין די משנה אז טאמער מען האט פארקויפט א ספר תורה איז מיט די געלט זאל מען נישט קויפן ספרי נ"ך, פארוואס זאל מעלין בקודש? איבעיא להו, פרעגט די גמרא אן איבעיא, מהו למכור ספר תורה ישן, ליקח בו חדש, צו מען מעג פארקויפן אן אלטן ספר תורה, צו קויפן א נייע ספר תורה, וואס איז די בעיא? די בעיא איז, כיוון דלא מעלי ליה אסור, פון איין זייט קען מען זאגן, מעלין בקודש דארף ארויף גיין, איז אז מען פארקויפט א אלטע מען קויפט א נייע גייט מען נישט ארויף, ס'איז גלייך, גלייך טאר מען נישט, או דילמא, אדער אפשר ניין, כיוון דליכא לעלויי עילויא אחרינא, היות ביי א תורה קען מען נישט ארויף גיין מער, שפיר דמי, מעג מען יא, וואס טייטש אלע אנדערע זאכן, ספרי נ"ך, אלעמאל קען מען ארויף גיין א דרגה, אבער די תורה איז דאך די העכסטע דרגה, ממילא וואס דען זאל מען טון? מעג פארקויפן א אלטע תורה און קויפן מיט דעם א נייע תורה. אזא איבעיא האט די גמרא. תא שמע, ענטפערט די גמרא, די גמרא ברענגט א ראיה פון אונזער משנה. שטייט ביי אונזער משנה, אבל מכרו תורה, לא יקחו ספרים, טאמער מ'האט פארקויפט א תורה, זאל מען נישט ניצן די געלט צו קויפן ספרים ספרי נ"ך. איז קען מען מדייק זיין, ספרים, הוא דלא, ספרי נ"ך, טאר מען מיט די געלט נישט קויפן. אבער הא תורה בתורה, א נייע ספר תורה, שפיר דמי, מעג מען יא קויפן? איז לכאורה א ראיה מען מעג, זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה, מתניתין דיעבד, כי קא מיבעיא לן לכתחילה, טייטש אין די משנה שטייט אז מכרו תורה, טאמער מ'האט פארקויפט, טייטש קען זיין בעצם טאר מען נישט פארקויפן, נאר בדיעבד אז מ'האט פארקויפט, לא יקחו ספרים, אבער גיין לכתחילה פארקויפן א ספר צו קויפן א נייע ספר, ווער זאגט מען מעג? תא שמע, פרובירט די גמרא א ראיה ברענגען פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, גוללין ספר תורה במטפחות חומשים, ס'טייטש מען מעג ארויפלייגן אויף א ספר תורה א מענטעלע א מעיל פון א חומש, חומש מיינט נישט אונזער חומשים מען מיינט א פיפטל פון די תורה גאנץ סדר בראשית למשל האט נישט א קדושת ספר תורה אבער דאס איז די צווייטע זאך נאך א תורה און די זעלבע זאך וחומשים במטפחות נביאים וכתובים מען מעג אויך צודעקן א חומש ארויפלייגן א מענטעלע אויף א חומש פון נ"ך ווייל נ"ך איז א שוואכערע דרגה און במילא מעג מען נעמען די מענטעלע פון נ"ך מעלין בקודש ארויפלייגן אויף א חומש אבל אבער פארקערט נישט לא נביאים וכתובים במטפחות חומשים ולא חומשים במטפחות ספר תורה, מען טאר נישט נעמען א מענטעלע פון א תורה ארויף לייגן אויף א חומש, קתני מיהת, זעהן מיר דאך דא שטייט אין די ברייתא אז גוללים ספר תורה במטפחות חומשים, ס'טייטש מען מעג צודעקן דעם תורה מיט דעם מענטעלע פונעם חומש, במטפחות חומשים אין במטפחות ספר תורה לא, קען מען לכאורה מדייק זיין אז דווקא פון א שוואכערע מען מעג נעמען א מענטעלע פון א שוואכערע דרגה פון א חומש, דאס קען מען נוצן אויף א תורה, אבער נעמען א מענטעלע פון איין תורה צום צווייטן טאר מען נישט, איז לכאורה די זעלבע זאך, מען טאר נישט פארקויפן איין תורה און קויפן דעם א צווייטן? זאגט די גמרא ניין, וואס איז די ראיה? אימא סיפא, קוק אין די סיפא פון די ברייתא, שטייט דארט אין די סיפא, ולא חומשים במטפחות ספר תורה, אז מען טאר נישט צודעקן א חומש מיט א מענטעלע פון א תורה, איז דא קענסטו אויך מדייק זיין, הא תורה בתורה שפיר דמי, א חומש טארסטו נישט אבער א צווייטע תורה מעגסטו יא, קענסטו אויך מדייק זיין, ס'טייטש האסט פון די ברייתא א דיוק די וועג און א דיוק די וועג, אלא מהא ליכא למישמע מינה, ממילא פון די ברייתא קען מען נישט פושט זיין די ספק, נישט לכאן און נישט לכאן. און ממילא פרובירט די גמרא פושט זיין פון א אנדערע ברייתא, תא שמע, מ'האמער געלערנט א ברייתא, מניחין ספר תורה על גבי תורה, ותורה על גבי חומשים, מ'מעג ארויפלייגן א תורה אויף א צווייטע תורה, אדער א תורה אויף א חומש, וחומשים על גבי נביאים וכתובים, מ'מעג ארויפלייגן א חומש אויף א נ"ך, אבל לא נביאים וכתובים על גבי חומשים, א נ"ך טאר מען נישט לייגן אויף א חומש, ולא חומשים על גבי תורה, און א חומש טאר מען נישט לייגן אויפן תורה, זעהן מיר דאך אבער דא אז א תורה אויף א צווייטע תורה מעג מען יא, איז לכאורה די זעלבע זאך מען מעג פארקויפן א אלטע תורה און קויפן א נייע תורה, זאגט די גמרא ניין, וואסער פארגלייך, הנחה קאמרת, ברענגסט מיר א ראיה פון הנחה פון ווען מען לייגט אוועק די תורה? שאני הנחה דלא אפשר, ס'טייטש הנחה אוועקלייגן די תורה איז לא אפשר, מ'עט שוין מסביר זיין וואס מיינט דאס לא אפשר, די גמרא ברענגט א ראיה קודם, ווי ווייסט מען אז הנחה איז לא אפשר ווייל דאי לא תימא הכי מיכרך היכי כרכינן? די גמרא פרעגט א געוואלדיגע שאלה, וויאזוי דרייט מען סתם אזוי צאם א תורה? אפשר א תורה דארף מען לאזן אויפגעדרייט פון אנפאנג ביזן סוף פון בראשית ביז וזאת הברכה זאל די תורה זיין אפן? ווער געט א רעכט צאמצודרייען? והא קא יתיב דפא אחבריה, ברגע וואס מען דרייט צאם ליגט דאך איין דף אויפן אנדערן און מען טאר דאך נישט ארויפלייגן א תורה אויף א תורה, אלא נאר, וואס ווילסטו מיר זאגן וואס די היתר צאמצודרייען די תורה? כיוון דלא אפשר שרי ווייל ס'איז נישט דא קיין צווייטע ברירה, הכא נמי, כיוון דלא אפשר שרי, די זעלבע זאך דא, איז ווי די מפרשים זענען מסביר, פשט אז ברגע וואס ס'איז מותר געווארן, ס'טייטש ברגע וואס מ'האט מתיר געווען צאמצודרייען א תורה, און ווען מ'דרייט דאך צאם די תורה ליגט דאך א תורה אויף די תורה, ליגט דאך א דף אויף א דף, און ממילא איז די גאנצע זאך שוין מותר, מעג מען שוין אויך ארויפלייגן א תורה אויף א אנדערע תורה, אבער גיין פארקויפן א אלטע תורה קויפן דעם א נייע? ווער זאגט ס'איז דא אזא היתר? תא שמע, פרובירט די גמרא ברענגען נאך א ראיה, דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן גמליאל, לא ימכור אדם ספר תורה ישן, ליקח בו חדש, זאגט ער קלאר אז מען טאר נישט פארקויפן א אלטע תורה צו קויפן מיט דעם א נייע תורה, לכאורה האבן מיר דא א קלארע ראיה פון ר' שמעון בן גמליאל, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, התם משום פשיעותא, וואס טייטש, דארט ר' שמעון בן גמליאל רעדט פון א פשיעה, מ'איז חושש אויף א פשיעה, א מענטש וועט פושע זיין, ער וועט פארקויפן די אלטע, און אדערווייל וועט ער נוצן די געלט אויף אנדערע זאכן, ער וועט דערלייגן דאס געלט, ער וועט פארלירן דאס געלט, איז אויף דעם איז מען חושש, פאר דעם זאגט ר' שמעון בן גמליאל, נישט דא אזא זאך, מען פארקויפט נישט קיין אלטע צו קויפן א נייע, אבער כי קאמרינן, פון וואס רעד מיר אונז? אונז רעד מיר כגון דכתיב ומנח לאיפרוקי מאי, וואס טייטש די תורה איז שוין געשריבן, נישט דא קיין חשש אז מ'עט זיך פארזוימען ביז מ'עט שרייבן א נייע, די תורה איז שוין דא, ס'ליגט ביים סופר אין שטוב, מ'דארף אים סך הכל באצאלן, און יעצט די שאלה צו מ'קען פארקויפן די אלטע און נעמען די געלט און עס נוצן פאר א נייע. תא שמע, פרובירט די גמרא פושט זיין, דאמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, רבי יוחנן זאגט נאך בשם רבי מאיר, אין מוכרין ספר תורה, אלא ללמוד תורה ולישא אשה, מ'טאר נישט פארקויפן א תורה נאר פאר צוויי סיבות, אדער איינער וויל לערנען תורה און ער קען נישט לערנען ער קען זיך נישט אויסהאלטן האט נישט קיין פרנסה, אזא מענטש מעג פארקויפן די תורה, און די זעלבע זאך חתונה האבן טאמער איינער האט נישט הוצאות אויף די חתונה מעג מען פארקויפן א תורה, שמע מינה איז לכאורה א ראיה פון דא אז תורה בתורה שפיר דמי, מען מעג פארקויפן איין תורה פאר א צווייטע תורה, ווייל זעסט דאך מען מעג פארקויפן א תורה צו לערנען תורה, זאגט די גמרא ניין, לערנען תורה און א ספר תורה איז צוויי אנדערע זאכן, דילמא שאני לימוד, שהלימוד מביא לידי מעשה, די לימוד לערנען תורה ברענגט צו א מענטש צו א מעשה צו טון די מצוות, וואס דאס איז דאך די גאנצע תכלית, אשה נמי, שטייט אין פסוק לא תהו בראה, לשבת יצרה, די גאנצע תכלית אין די וועלט איז צו האבן קינדער, איז פאר די סארט זאכן מעג מען פארקויפן א תורה, אבל תורה בתורה לא, ווער זאגט מען קען פארקויפן א אלטע תורה און קויפן דעם א נייע תורה, און ממילא דא בלייבט די גמרא שטיין, די גמרא איז נישט פושט די בעיה, זאגט די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, לא ימכור אדם ספר תורה אף על פי שאינו צריך לו, א מענטש זאל נישט פארקויפן זיין תורה אפילו ער דארף עס נישט אפילו ער האט נאך איינס, יתר על כן, נאך מער אמר רבי שמעון בן גמליאל, אפילו אין לו מה יאכל, ומכר ספר תורה או בתו, אפילו איינער האט ממש נישט צו עסן, מען רעדט נישט ממש פיקוח נפש, נאר מען רעדט ער איז גאר שטארק בצמצום, און ער פארקויפט א תורה אדער ער פארקויפט זיין טאכטער, וואס די תורה לאזט פארקויפן א טאכטער פאר א דינסט טאמער א מענטש דארף, אבער ביי ביידע די אופנים אינו רואה סימן ברכה לעולם, פון די געלט וועט ער קיין סימן ברכה נישט זען אפילו ער מעג בעצם דאס טון. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה וכן במותריהן, ס'טייטש אז ס'בלייבט איבער געלט האט די דין פון די איבערגעבליבענע געלט פון די רעשט די זעלבע דין פון די זאך אליין, ס'טייטש למשל מען פארקויפט ספרי נך איז די געלט דארף מען נוצן צו קויפן א תורה, טאמער ס'בלייבט איבעריגע געלט קען מען נישט נוצן יעצט די איבעריגע געלט קויפן עפעס ווייניגער קויפן א מענטעלע, קויפן עפעס א בימה פאר די בית מדרש, נאר דא איז אויך אויף די רעשט איז אויך געזאגט געווארן די כלל פון מעלין בקודש ולא מורידין. אמר רבא, לייגט רבא צו, לא שנו אלא שמכרו והותירו, די דין אז מיט די רעשט דארף מען זיך אויך אויפפירן מיט די זעלבע מעלין בקודש, דאס איז נאר ווען מען האט פארקויפט א חפץ וואס איז הייליג, איז די רעשט וואס בלייבט איבער, דאס איז מעלין בקודש, אבל גבו והותירו מותר. זאגט רבא וואס איז טאמער מען איז צוזאמגעגאנגען נאך געלט, מען האט צוזאמגעקלויבט געלט אין שטאט פון יעדעם איינעם, מען גייט קויפן א תורה, יעצט בלייבט איבעריגע געלט, איז די איבעריגע געלט אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן מעלין בקודש, פארוואס? ווייל ס'איז קיינמאל נישט געווען קדוש און ממילא די איבעריגע געלט קען מען נוצן אויף שוואכערע זאכן, מען מעג נוצן איבעריגע געלט צו קויפן א מענטעלע פאר די תורה, קויפן אנדערע זאכן, איתיביה אביי פרעגט אביי א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא במה דברים אמורים, ס'טייטש ווען איז געזאגט געווארן די דין אז מיט די רעשט איז מעלין בקודש, דאס איז שלא התנו נאר טאמער מ'האט נישט געמאכט קיין תנאי, אבל התנו, טאמער מ'האט געמאכט א תנאי אז מיט די געלט זאל מען קענען טון וואס מ'וויל, קען מען טאקע טון מיט די געלט וואס מ'וויל, אפילו לדוכסוסיא מותר, מעג מען אפילו אויף דוכסוסיא אויך, באלד וועט מען זעהן וואס איז דוכסוסיא. אבער על כל פנים פירט אביי אויס די קשיא, היכי דמי, וויאזוי רעדט זיך די ברייתא, אילימא, שמכרו והותירו כי התנו מאי הוה, טייטש טאמער די ברייתא רעדט זיך אז מ'האט פארקויפט און ס'איז איבערגעבליבן רעשט, לאמיר זאגן ס'איז געווען ספרי נך, מ'האט עס פארקויפט, מ'האט עס פארקויפט לאמיר זאגן געמאכט הונדערט דאלער, זיבעציג האט מען גענוצט צו קויפן א תורה, מעלין בקודש, דרייסיג איז געבליבן, איז וואס וואס העלפט א תנאי? טאמער מ'האט געמאכט א תנאי איז וואס די דרייסיג האט עפעס א אנדערע דין ווי די זיבעציג ווייל מ'האט געמאכט א תנאי? שטימט דאך נישט. אלא נאר עסטו מיר מוזן זאגן שגבו והותירו, ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס מ'האט צוזאמגעקלאפט געלט, מ'האט צוזאמגעקלאפט לאמיר זאגן אין שטאט הונדערט דאלער צו קויפן א ספר תורה, און ס'איז איבערגעבליבן דרײַסיק דאלער, די תורה האט נאר געקאסט זיבעציק, איז ביי אזא ציור זאגט די ברייתא, טעמא דהתנו, הא לא התנו לא, זאגט די ברייתא אז קענסט נוצן די דרײַסיק צו קויפן אנדערע זאכן, אבער נאר טאמער האסט געמאכט א תנאי פארדעם, טאמער האסט נישט געמאכט קיין תנאי נישט, און רבא האט נישט גערעדט פון קיין תנאי, רבא האט געזאגט אז אפילו אן קיין תנאי, גבו קען מען נוצן די איבעריגע געלט אויף וואס מ'וויל,

דאס טייטש דאס גייט צוריק צו די דין וואס מען האט נעכטן געזען אז טאמער ס'איז שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר טאמער מען פארקויפט א דבר קדוש מיט מיט די גאנצע מצב מיט די שבעה טובי העיר מיט די גאנצע שטאט דעמאלטס קען מען נוצן די געלט אויף וואס מען וויל און דאס זאגט די ברייתא טאקע אז טאמער התנו וואס טייטש די גאנצע שטאט איז דארט צוזאמען די שבעה טובי העיר די מעמד אנשי העיר דעמאלטס קען מען טאקע נוצן די געלט אויף וואס מען וויל אפילו מען פארקויפט א תורה אויכעט זאגט די גמרא אמר ליה אביי לההוא מרבנן דהוה מסדר מתניתא קמיה דרב ששת, אביי האט געזאגט פאר איינער פון די תלמידי חכמים, וואס דער תלמיד חכם זיין תפקיד איז געווען צו פארלערנען ברייתות פאר רב ששת, האט ער אים געפרעגט מי שמיע לך מרב ששת, מאי דוכסוסיא, האסט אמאל געהערט עפעס פון רב ששת'ס פשט פון די ווארט דוכסוסיא? אמר ליה, האט ער גענטפערט יא הכי אמר רב ששת, פרשא דמתא ווי רש"י זאגט, אמאל איז געווען, שטעט פלעגט דינגען אזעלכע רייטערס וואס פלעגן רייטן אויף פערד, אז טאמער מיר דארפן א שליח צום מושל, זאל זיין אונטער די האנט איינער וואס רייט אויף א פערד זאל קענען שנעל אהינגיין, דאס מיינט דוכסוסיא. אמר אביי, האט אביי געזאגט הלכך, האי צורבא מרבנן דשמע ליה מילתא ולא ידע פירושא, אז א תלמיד חכם הערט א ווארט ער ווייסט וואס ס'מיינט, לישיילה קמיה דשכיחא קמיה דרבנן, זאל ער גיין צו איינער וואס דרייט זיך ביי תלמידי חכמים, דלא אפשר דלא שמיע ליה מן גברא רבה, ווייל ס'איז נישט מעגליך אז דער וואס דרייט זיך ביי תלמידי חכמים האט נישט געהערט פון א תלמיד חכם פשט פון דעם ווארט, און טאקע אזוי ווי מען האט דא געזען אז אביי האט געפרעגט פון דעם מסדר ברייתות ביי רב ששת וואס איז פשט פון די ווארט דוכסוסיא און ער האט אים טאקע געקענט ענטפערן, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, בני העיר שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהן צדקה, טאמער איינער איז געגאנגען צו א צווייטע שטאט, א גרופע מענטשן זענען געגאנגען צו א צווייטע שטאט, און דארט אין די צווייטע שטאט די גבאים, די גבאי צדקה פון די צווייטע שטאט, האבן פוסק געווען צדקה אויף יעדעם אז יעדער דארף געבן צדקה, איז נותנין, די מענטשן דארפן אויך געבן צדקה אפילו די גאסט, די אלע געסט דא דארפן געבן צדקה, על אף וואס זיי זענען בעצם נישט מחויב צו מפרנס זיין די עניים פון די שטאט, וכשהם באין, און ווען זיי גייען צוריק צו זייער אייגענע שטעט, ווען יעדער פארט אהיים, מביאין אותה עמהן ומפרנסין בה עניי עירן, קענען זיי צוריק גיין צו די גבאי צדקה, און זאגן הער, איך האב דיר געגעבן דאס געלט, ווייל מען זאל נישט חושד זיין אז מען האט פוסק געווען אויף יעדעם געבן צדקה און אונז געבמיר נישט, אונז געבמיר, אבער די געלט קומט נישט פאר ענקער עניים, עס קומט פאר די עניים פון אונזער שטאט, ממילא געטס צוריק דאס געלט, און זיי פארן אהיים, און ווען זיי קומען אן אהיים געבן זיי די געלט, פאר די עניים פון זייער שטעט. תניא נמי הכי, מען האט אזוי אויך געלערנט א ברייתא בני העיר שהלכו לעיר אחרת, ופסקו עליהן צדקה, נותנין, קודם כל געבט מען עס, וכשהם באין, ווען מען גייט צוריק אהיים, מביאין אותה עמהן, נעמט מען מיט דאס געלט און מען געבט עס פאר די עניים אין די היים שטאט, ויחיד שהלך לעיר אחרת דאס איז ביי א רבים, א יחיד אליין וואס גייט צו א צווייטע שטאט ופסקו עליו צדקה, תנתן לעניי אותה העיר, דארף ער אוודאי יא דארט איבערלאזן דאס געלט, ער קריגט עס נישט צוריק, ווי די מאירי איז מסביר א יחיד איז בטל צום רב איז בטל צום שטאט, ער דארף דארט איבערלאזן דאס געלט. זאגט די גמרא, רב הונא גזר תעניתא, רב הונא האט גוזר געוועהן א תענית, על לגביה רב חנה בר חנילאי וכל בני מתיה, רב חנה בר חנילאי מיט זיין גאנצע שטאט זענען געגאנגען צו די שטאט פון רב הונא מיטצוהאלטן דעם תענית, רמא עלייהו צדקה ויהבו, רב הונא האט גוזר געוועהן צדקה אויף די אלע געסט און זיי האבן געגעבן, כי בעו למיתי ווען זיי האבן געוואלט צוריק אהיים גיין, אמרי ליה האבן זיי געזאגט צו רב הונא, נותבה לן מר וניזול ונפרנס בה עניי מאתין, געב אונז צוריק דאס געלט און זאל מיר קענען מפרנס זיין די עניים פון אונזער שטאט, אמר להו, האט רב הונא זיי געזאגט תנינא מיר האבן געלערנט א ברייתא, במה דברים אמורים, ווען איז געזאגט געווארן אז מען געט צוריק די געלט, בשאין שם חבר עיר, ווען אין די שטאט וואו מען גייט צוריק אהיים, איז נישט דא א תלמיד חכם וואס איז זיך מתעסק בצרכי ציבור ווי רש י זאגט, דעמאלטס געבט מען דאס געלט פאר די געסט, אבל יש שם חבר עיר תינתן לחבר עיר, טאמער ס'איז דא אין יענע שטאט א מענטש וואס איז ממונה אויף צו טיילן צדקה, געבט מען נישט די געלט פאר די געסט נאר מ'געבט עס גראד פאר די גבאי צדקה, וכל שכן פירט אויס רב הונא דעניי דידי ודידכו עלי סמיכי, כל שכן ביי מיר ביי אונזער ציור וואס סיי די עניים פון מיין שטאט, אזוי זאגט רב הונא צו רב חנה בר חנילאי מיט די תלמידים, און סיי די עניים פון ענקער שטאט, אלעס איז תלוי אין מיר, איך בין די גבאי צדקה פאר ביידע, איז איך געב ענק נישט צוריק דאס געלט, איך וועל שוין טיילן פאר די עניים. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, אין מוכרין את של רבים ליחיד, מען טאר נישט פארקויפן א בית הכנסת פון א רבים, ס'טייטש אז ס'דאווענט דארט א מנין, טאר מען נישט פארקויפן צו איינער וואס גייט נישט האבן דארט א מנין צו א יחיד, פארוואס? מפני שמורידין אותו מקדושתו, ווייל מען ברענגט אראפ די קדושה אזוי, דברי ר' מאיר, ס'טייטש ר' מאיר האלט אז מען טאר נישט גורם זיין אז די קדושה זאל ווערן ווייניגער, ווייל ווילאנג ס'איז געווען א מנין, האט מען דאך געזאגט דארט קדושה, מען האט געזאגט דארט דברים שבקדושה, יעצט אן א מנין וועט מען נישט קענען, זאגט ר' מאיר מען טאר נישט פארקויפן, אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו ר' מאיר, אם כן, אף לא מעיר גדולה לעיר קטנה, אויב אזוי, זאל מען אויך נישט טארן פארקויפן א שול פון א גרויסע שטאט צו א קליינע שטאט, פארוואס? ווייל ס'וועט יעצט דאווענען דארט א קלענערע עולם, און אוודאי איז די דין נישט אזוי, און ממילא זאגן די חכמים, אזוי ווי רש י איז מסביר, אז וואס וועסטו מיר זאגן, וואס איז פשט פון א גרויסע שטאט צו א קליינע שטאט מעג מען יא, נאר וואס מוז מען זאגן אז ס'איז טאקע נישט קיין פראבלעם, פארוואס? ווייל ווי די חכמים האלטן, אז ברגע וואס מען קויפט א שול, מען פארקויפט א בית כנסת, די קדושה גייט ארויף אויף די געלט, די בית כנסת ווערט ממש חול, און ממילא גייט מיר נישט אן צו ס'איז א קליינע שטאט, צו ס'איז א מנין, צו ס'איז נישט קיין מנין, צו ס'אינגאנצן ווערט אויס שול, די חכמים זאגן ס'גייט זיי נישט אן, מה שאין כן ר' מאיר, ר' מאיר האלט אז די בית כנסת בלייבט נאך אלץ בקדושה, און במילא טאר מען נישט פארקויפן פון א רבים צו א יחיד, איי פארוואס מעיר גדולה לעיר קטנה יא, לאמיר זען די גמרא, זאגט די גמרא שפיר קאמרי ליה רבנן לר' מאיר, ור' מאיר וואס וועט ר' מאיר ענטפערן צו די חכמים, זיי טענה'ן דאך ריכטיג, ענטפערט די גמרא ר' מאיר האלט, מעיר גדולה לעיר קטנה, מעיקרא קדישא, השתא נמי קדישא, ווי נישט ווי, אין ביידע מצבים, סיי ס'דאווענט דארט א גרויסע עולם א קליינע עולם, ביידע מצבים איז עס הייליג, אבער מרבים ליחיד ליכא קדושה, נישט דא קיין דברים שבקדושה מיט א יחיד אז נישטא קיין מנין, קען מען נישט זאגן קיין קדיש, מ'קען נישט זאגן קיין ברכי, מ'קען נישט זאגן קיין קדושה, וממילא ס'נישט קיין פארגלייך. זאגט ר' מאיר, פון א מנין צו אויס מנין דאס טאר מען נישט. ורבנן, די חכמים זענען דען נישט מסכים צו די חילוק פון ר' מאיר? זאגן די חכמים ניין, ווייל אי איכא למיחש כי האי גוונא נמי איכא למיחש משום ברוב עם הדרת מלך, וואס טייטש, טאמער מ'דארף חש זיין, ס'טייטש טאמער ס'איז א פראבלעם צו פארקויפן פון א גרעסערע קדושה צו א קלענערע, וואלט אויך געדארפט זיין א פראבלעם צו פארקויפן פון א גרויסע עולם צו א קליינע עולם, ווייל שטייט ברוב עם הדרת מלך. ממילא מ'זעהט ס'איז נישט קיין פראבלעם, וואס איז טאקע פשט? פשט איז ווייל די קדושה גייט אריבער צו די געלט אזוי ווי מ'האט געשמועסט, די בית מדרש, די בית כנסת ווערט אויס קדוש אינגאנצן, חוץ פון אפאר זאכן וואס מ'טאר נישט טון מיט דעם, און ממילא זאגן די חכמים, ס'איז נישט קיין נפקא מינה צו ס'איז בכלל דא דארט א מנין צו נישט. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, אין מוכרין בית הכנסת, אלא על תנאי, שאם ירצו יחזירוהו דברי ר' מאיר, ס'טייטש ר' מאיר זאגט אז אפילו ביי אן אופן וואס מען מעג פארקויפן א בית כנסת, א בית כנסת פון א רבים, פון א מנין צו א אנדערע מנין, פון דעסט וועגן דארף מען אריין לייגן א תנאי אין די מכירה זאגט ר' מאיר, די תנאי איז אז טאמער אונז וויל מען צוריק ציען קען מען צוריק ציען, פארוואס? ווייל טאמער מען לייגט נישט אריין אזא תנאי האלט ר' מאיר ס'איז א בזיון פארן בית מדרש, כ'האב עס פארקויפט ס'גייט מיר נישט אן, דארף אריינלייגן א תנאי אז ניין בעצם וויל מען עס נישט פארקויפן ס'איז נישט געשמאק, טאמער מען קען צוריק ציען העט מען צוריק ציען, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, זיי זאגן מוכרין אותו ממכר עולם, מען מעג עס פארקויפן אינגאנצן אויף אלעמאל, פארוואס ווייל זיי גייען לשיטותיהם אז די בית כנסת ווערט אויס בית הכנסת, ס'ווערט א מקום חול, און ממילא קען מען עס פארקויפן ס'ווערט א מקום חול פון היינט און ווייטער, חוץ מארבעה דברים, פיר זאכן טאר מען נישט מאכן מיטן בית כנסת, למרחץ, מען טאר עס נישט פארקויפן ס'זאל ווערן א בית מרחץ, לבורסקי, א פלאץ ווי מען ארבעט אויס עורות, וואס עס שמעקט זייער געמיין, לטבילה, א פלאץ אה, מ'טאר נישט פארקויפן א בית כנסת ס'זאל ווערן א מקווה, ולבית המים, רש"י ברענגט צוויי פשטים בית המים אדער א פלאץ ווי מען וואשט וועש, אדער א בית כסא פאר מי רגלים. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, מוכרין אותה לשם חצר, והלוקח מה שירצה יעשה, און ווי תוס' קומענדיגע בלאט איז מסביר, אז רבי יהודה האלט לחומרא לקולא, ס'טייטש פון איין זייט איז רבי יהודה מער מחמיר פון די חכמים, און רבי יהודה האלט, ס'איז נישטא אזא זאך מען פארקויפט א בית כנסת ווערט עס גראד חול, מען דארף קלאר זאגן, איך פארקויף עס לשם חצר, אבער פון די צווייטע זייט, חכמים האבן געזאגט אז פאר פיר זאכן טאר מען עס נישט פארקויפן, רבי יהודה האלט ס'גייט נישט אזוי, מען זאגט, מען שרייבט אריין אין די קאנטראקט שרייבט מען אריין לשם חצר, און שפעטער דער לוקח קען טון מיט דעם וואס ער וויל. זאגט די הייליגע גמרא, די גמרא פרעגט, ולר' מאיר, היכי דיירי בה, הא הויא לה ריבית, וואס טייטש אזוי? לאמיר זיך פארשטעלן דא מ'עט רופן אנשטאטס א מנין, א מנין קען מען נישט רופן ביים נאמען, לאמיר זאגן ראובן און שמעון, אבער ראובן מיינט נישט ראובן, ראובן מיינט ראובן מיט זיין גאנצע מנין און שמעון מיינט שמעון מיט זיין גאנצע מנין, איז ראובן פארקויפט פאר שמעון א בית כנסת, און ראובן לייגט אריין א תנאי, אזוי האט ר' מאיר געפאדערט, מ'דארף אריינלייגן א תנאי, אז טאמער מ'וויל ציעט מען צוריק. פיין, מען האט עס פארקויפט פאר הונדערט דאלער, יעצט קומט שמעון, שמעון איז די נייע רב אין די נייע בית כנסת, ס'גייט אריבער א יאר צייט, ראובן קומט אן, איך צי טאקע צוריק, געב עס צוריק, שוין, שמעון פאקט זיך ארויס די פעק, גייט ארויס, און געט צוריק די בית כנסת פאר ראובן, און ראובן געט צוריק דאס געלט פאר שמעון, ער האט דאך געצאלט הונדערט דאלער פאר דעם. געט אים צוריק דאס געלט. פשט איז אז די הונדערט דאלער וואס שמעון האט געהאט ביי ראובן משך דאס גאנצע יאר איז נישט געווען בעצם געלט פון א מכירה נאר בעצם איז דאס געווען א הלוואה ווייל מען האט דאך צוריק געדרייט די גאנצע מקח וממכר דא. פשט אז ראובן האט געבארגט פון שמעון א הונדערט דאלער און עס איז דאך דא א דין ריבית אז ווען מען צאלט צוריק מעג מען נאר צוריק צאלן די געלט נישט מער פון דעם. און מילא פרעגט די גמרא דא ביי די ציר וואס שמעון איז די מלווה ער האט דאך פארבארגט דאס געלט פאר ראובן יעצט צאלט אים ראובן צוריק דאס געלט, נישט נאר דאס געלט האט שמעון געקריגן, שמעון האט געקריגן נאך עפעס, ער געווען דא א רב אין א בית מדרש א גאנצע יאר בחינם, איז דאך עס רבית, און וויאזוי ארבעט עס, וויאזוי מעג מען דאס טון, אמר רבי יוחנן, ענפערט רבי יוחנן, רבי מאיר, בשיטת רבי יהודה אמרה, רבי מאיר גייט דא כשיטת רבי יהודה, וואס האלט רבי יהודה, דאמר, וואס רבי יהודה האט געזאגט, צד אחד בריבית מותר, וואס מיינט צד אחד בריבית? צד אחד בריבית מיינט אז מען געפינט זיך יעצט אין א מצב וואס קען געשען צוויי זאכן, טאמער די ערשטע זאך עט געשען, עט עס נישט זיין ריבית, נאר טאמער די צווייטע זאך עט געשען, דעמאלטס עט זיין ריבית, דאס טייטש צד אחד בריבית, רבי יהודה האלט צד אחד בריבית מותר, און במילא טאקע דא וואס בעצם שמעון ווייסט נישט צו ראובן עט צוריק ציען צו נישט, טאמער ראובן עט נישט צוריק ציען איז נישט קיין הלוואה, ס'איז א געהעריגע מקח ממכר, ס'איז נישט קיין ריבית. נאר טאמער ראובן ציט צוריק דעמאלטס ווערט עס ריבית, דאס הייסט צד אחד בריבית, דאס איז מותר, רבי מאיר גייט כשיטת רבי יהודה. די תניא, די גמרא ברענגט א ראיה פון א ברייתא אז רבי יהודה האלט טאקע אז צד אחד בריבית מותר, מ'האט געלערנט אין א ברייתא, הרי שהיה נושה בחבירו מנה ועשה לו שדהו מכר, וואס איז טאמער איינער בארגט ביי זיין חבר א הונדערט דאלער א מנה, און ער מאכט זיין פעלד זאל זיין א מכר, וואס טייטש ער איז ממשכן זיין פעלד, בזמן שמוכר אוכל פירות מותר, לוקח אוכל פירות אסור, ס'טייטש אזוי, זאגט די ברייתא, טאמער ס'איז מוכר אוכל פירות, למשל אז ראובן דארף געלט, ער גייט צו שמעון, ער בארגט פון אים הונדערט דאלער, און ער זאגט אים מיין פעלד איז א משכון פאר דיר, איז טאמער מוכר אוכל פירות איז טייטש ראובן עסט די פירות, וואס טייטש ער האט ביז א יאר צוריקצוצאלן דאס געלט, ראובן קען צוריקצאלן די געלט פאר שמעון ביז א יאר, טאמער ער עט נישט צוריקצאלן ביז א יאר, ווערט די פעלד שמעון'ס, איז טאמער משך די גאנצע יאר איז מוכר אוכל פירות טייטש ראובן עסט ווייטער פון די פירות אין די פעלד, נישט קיין שום פראבלעם, אבער טאמער שמעון עסט א גאנצע יאר פירות אין די פעלד, דאס איז אסור זאגט די ברייתא, פארוואס? ווייל וואס איז טאמער. סוף יאר עט ראובן צוריקצאלן זיין חוב, פשט איז אז די פעלד איז קיינמאל נישט געווען שמעון'ס, נאר וואס דען, די גאנצע זאך איז געווען א הלוואה, דא געט ער אים ריבית, ווייל נישט נאר ס'איז געווען א הלוואה, נאר ער האט צוריק געגעבן פאר שמעון נישט נאר די געלט, נאר ער האט נאך צוריק געגעבן פאר שמעון די גאנצע פירות פון די יאר, דאס ריבית וואס מ'טאר נישט. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט מ'מעג יא, אפילו לוקח אוכל פירות מותר, אפילו אז די לוקח, ס'טייטש אפילו שמעון עסט פירות א גאנצע יאר, איז אויך מותר. ואמר רבי יהודה, רבי יהודה ברענגט נאך א ראיה אז לוקח אוכל פירות איז נישט קיין פראבלעם, ברענגט ער א ראיה אז ס'איז געווען א מעשה בבייתוס בן זונין, ער געווען א לוה, ער האט געבארגט, שעשה שדהו מכר, ער האט פארמשכנ'ט זיין פעלד פאר די מלווה, על פי ר' אלעזר בן עזריה, ר' אלעזר בן עזריה האט מסכים געווען דערצו, ולוקח אוכל פירות היה, און די הסכם דארט איז געווען אז די לוקח די מלווה איז אוכל פירות, און רבי אלעזר בן עזריה האט נישט געהאט קיין שום פראבלעם מיט דעם, אמרו לו, די חכמים האבן געזאגט משם ראיה ס'נישט קיין ראיה פון די מעשה, מוכר אוכל פירות היה ולא לוקח, נישט אזוי געווען די מעשה בכלל, על כל פנים מאי בינייהו, וואס די מחלוקת צווישן תנא קמא רבי יהודה, צד אחד בריבית איכא בינייהו, דאס איז טאקע די מחלוקת, מר סבר, צד אחד בריבית מותר, רבי יהודה האלט צד אחד בריבית מותר, און במילא דאס איז צד אחד בריבית, פארוואס? ווייל טאמער ראובן העט צוריק צאלן זיין חוב, דעמאלטס איז פשט אז שמעון האט געגעסן דא ריבית, אבער טאמער ראובן העט נישט צוריק צאלן, פשט די פעלד איז הוברר הדבר למפרע איז אלעמאל געווען שמעון'ס, האט ער געמעגט א גאנצע צייט עסן, דאס איז צד אחד, צד אחד איז מותר, און מר סבר, תנא קמא האלט חכמים האלטן צד אחד בריבית אסור, על כל פנים זעהן מיר אז רבי יהודה האלט צד אחד בריבית מותר, און רבי מאיר פון אונזער משנה גייט כשיטת רבי יהודה. רבא אמר, רבא איז מפרש די מחלוקת תנא קמא רבי יהודה אינגאנצן אנדערש, זאגט ער דכולי עלמא צד אחד בריבית אסור, צד אחד בריבית אפילו רבי יהודה אויך מודה אז אסור, ממילא נישט דאס זאגט רבי מאיר באונזער משנה, והכא, וואס איז די מחלוקת? צווישן תנא קמא און רבי יהודה, די מחלוקת איז ריבית על מנת להחזיר איכא בינייהו, ס'טייטש טאמער מען געבט ריבית און שפעטער געבט מען עס צוריק על מנת להחזיר, צו דאס הייסט ריבית צו נישט. מר סבר, ריבית על מנת להחזיר מותר. רבי יהודה האלט, אפילו מען געבט ריבית אבער מען געבט עס שפעטער צוריק איז נישט קיין פראבלעם. און מר סבר, חכמים האלטן אסור, אז ס'איז אלעמאל א פראבלעם, אפילו על מנת להחזיר פארוואס ווייל די עבירה איז א עבירה. און ממילא דאס איז די מחלוקת רבי יהודה חכמים, אז ס'רעדט זיך דא ביי א ציור וואס מען צאלט צוריק. ס'טייטש לאמיר זאגן ווייטער די זעלבע משל, ראובן האט געדארפט געלט, ער האט געבארגט געלט פון שמעון, ער האט געזאגט פאר שמעון קענסט האבן מיין פעלד משך דאס יאר, איך דארף האבן ביז א יאר דיר צוריק צו צאלן, א גאנץ יאר, זאגט ער פאר שמעון קענסטו עסן פירות פון די פעלד, אבער הער זיך איין, טאמער סוף יאר עב איך דיך צוריק צאלן די הלוואה, דעמאלטס גייט די פעלד צוריק צו מיר, און דו דארפסט מיר צאלן אויף די גאנצע פירות וואס דו האסט געגעסן, טאמער נישט קענסטו עס האבן, קענסטו האלטן די פעלד, איז דא. ריבית ווערט נישט געצאלט ווייל צום סוף ווערט אלעס צוריק געצאלט על הצד אז ער העט צוריק צאלן זיין חוב העט אויך די פירות צוריק גיין אבער פונדעסטוועגן איז דא א מחלוקת צו ס'איז א פראבלעם צו נישט און במילא מיט דעם קען מען אויך פארענטפערן ר' מאיר ר' מאיר באונזער משנה זאגט אויך ס'רעדט זיך על מנת להחזיר ס'טייטש מ'לייגט אריין א תנאי אז מ'פארקויפט א בית כנסת זאגט ראובן פאר שמעון איך פארקויף דיר די בית כנסת על מנת אז טאמער איך גיי וועלן צוריק עב איך צוריק נעמען די בית כנסת און מ'העט צוריק געבן דאס געלט ובנוסף דערצו דו וועסט מיר דארפן צאלן אויף די יאר וואס ביזט געזעצן דא, דאס איז רבית על מנת להחזיר, און ר' מאיר גייט כשיטת ר' יהודה אז ס'איז מותר. זאגט די גמרא ווייטער, וחכמים אומרים מוכרין אותו ממכר עולם, זאגט די גמרא אמר ר' יהודה אמר שמואל, האט ר' יהודה נאכגעזאגט פון שמואל מותר לאדם להשתין מים בתוך ארבע אמות של תפילה, א מענטש מעג משתין זיין אין די ד' אמות וואס ער האט געדאוונט, אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט מאי קא משמע לן, וואס איז די חידוש, תנינא, מען האט בעצם געלערנט די דין באונזער משנה ווי, מען האט געזען אין די משנה ר' יהודה אומר מוכרין אותה לשם חצר, ולוקח מה שירצה יעשה, רבי יהודה האט געזאגט אז מען מעג פארקויפן א בית כנסת לשם חצר, און דער לוקח קען טון מיט דעם וואס ער וויל אפילו בית כסא קען ער מאכן פון דעם, ואפילו רבנן, און אפילו די חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי יהודה באונזער משנה, וואס האלטן אז ס'דא פיר זאכן וואס מען טאר נישט טון מיט א בית כנסת, לא קאמרי אלא בית כנסת דקביע קדושתיה, איז א בית כנסת וואס די קדושה איז קבוע, דאס טאקע דארט טאר מען נישט מאכן א בית כסא, אבל ארבע אמות סתם אינמיטן גאס איינער געדאווענט דלא קביע קדושתייהו לא, אוודאי די חכמים אויך מודה מען מעג דארט משתין זיין מילא נישט קיין שום חידוש, זאגט די גמרא ווייטער תני תנא קמיה דרב נחמן, האט א תלמיד פארגעלערנט א ברייתא פאר רב נחמן, המתפלל מרחיק ארבע אמות ומשתין והמשתין מרחיק ארבע אמות ומתפלל, וואס טייטש אז איינער דאווענט און ער וויל ארויסגיין אין ביסקיסע, דארף ער זיך אוועקרוקן פון די פלאץ ווי ער האט געדאוונט ד' אמות, און די זעלבע זאך אז איינער איז ארויס אין בית כסא און ער וויל דאווענען, דארף ער זיך אוועקרוקן פון די פלאץ ארויס אין בית כסא ד' אמות. אמר ליה, האט רב נחמן געזאגט, בשלמא המשתין מרחיק ארבע אמות ומתפלל, גאנץ גוט איינער וואס איז ארויס אין ביסקיסע דארף זיך אוועקרוקן פון דארט ד' אמות, תנינא, ס'איז א מפורשע משנה, כמה ירחיק מהן ומן הצואה, ווי ווייט דארף מען זיך אוועקרוקן פון א בית כסא? ארבע אמות, א מפורש'ע משנה. אלא המתפלל מרחיק ארבע אמות ומשתין, אבער טאמער איינער דאווענט ערגעץ דארף ער זיך אוועקרוקן פון די פלאץ ווי ער האט געדאווענט ד' אמות און ארויסגיין אין בית כסא נישט אויף יענע פלאץ, למה לי? אי הכי קדשתינהו לכולהו שבילי דנהרדעא, אויב אזוי האסטו פארהייליגט אלע געסער פון נהרדעא, וואס טייטש יעדע גאס אויף יעדע ווינקל ערגעץ ווי האט איינער עפעס געדאווענט עפעס געשעפשעט א תפילה, וואס אין ערגעץ טאר מען נישט גיין אין בית כסא? נאר וואס דען? זאגט ער אים תני ישהה, דארף מען זאגן אנדערש פשט, אז נישט פשט אין די ברייתא מרחיק ארבע אמות ומשתין, נאר ישהה ארבע אמות ומשתין און ישהה ארבע אמות ומתפלל, מען דארף צואווארטן ווי לאנג ס'געדויערט צו גיין ד' אמות, און אזוי דאווענען און אזוי משתין זיין. זאגט די גמרא, בשלמא משתין ישהה כדי הילוך ארבע אמות, משום ניצוצות. גאנץ גוט, אז נאך מען ענדיגט גיין אין בית כסא דארף מען צואווארטן אביסל פאר מען הייבט אן דאווענען, ווייל ס'דא ניצוצות, ס'טראפט נאך ארויס, מען וויל נישט די בגדים זאלן שמוציג ווערן זאגט מען אים ר' איד, ווארט א רגע וועסט דאווענען אין א מינוט, אלא אבער מתפלל ישהה כדי הילוך ארבע אמות למה לי, פארוואס איינער וואס ענדיגט דאווענען דארף צואווארטן די מינוט פאר ער גייט ארויס אין בית כסא, אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט שכל ארבע אמות תפילתו סדורה בפיו ורחושי מרחשן שפוותיה ווייל ווי לאנג ס'געדויערט צו גיין אין ד' אמות, אזש לאמיר זאגן ס'נעמט א האלבע מינוט צו גיין ד' אמות, איז נאכן דאווענען אויך די האלבע מינוט שעפשענען נאך די ליפן תפילות, און במילא זאל מען דעמאלטס נישט גיין אין בית כסא. זאגט די גמרא, זלפ"ן סימן, ס'איז א סימן אויף פיר תנאים וואס האבן זוכה געווען צו אריכות ימים. די ערשטע, שאלו תלמידיו את רבי זכאי, די תלמידים פון רבי זכאי האבן אים געפרעגט, במה הארכת ימים, וואס האסטו זוכה געווען צו אריכות ימים? אמר להם, האט ער זיי געענטפערט, מימי לא השתנתי מים בתוך ארבע אמות של תפילה, כ'בין קיינמאל נישט ארויס אין די ד' אמות פון תפילה, וואס פריערט האט מען געזען מ'מעג, ער האט מחמיר געווען אויף זיך, ער האט עס נישט געטון, ולא כניתי שם לחבירי, כ'האב קיינמאל נישט מכנה געווען מיין חבר מיט א צונאמען, און אוודאי מען רעדט נישט דא פון א צונאמען א גנאי, דאס טאר מען סתם אזוי נישט, נאר סתם ער האט קיינמאל נישט גערופן א חבר ביים צונאמען אלעמאל ביים נאמען, ולא ביטלתי קידוש היום, און כ'האב אלעמאל מקפיד געווען אויף קידוש צו מאכן קידוש אויף וויין, נישט אויף ברויט, ווייל בעצם קען מען אויף ברויט, און ער איז נאך געווען א ארעמאן, ער האט מקפיד געווען אויף וויין. פארציילט ער, אימא זקנה היתה לי, כ'האט א אלטע מאמע, פעם אחת, מכרה כיפה שבראשה, הביאה לי קידוש היום, זי האט אמאל פארקויפט איר אייגענע טיכל, כדי מיר צו קויפן קידוש וויין, ווייל זי האט געוואוסט ווי וויכטיג ס'איז ביי מיר. תנא, מען האט טאקע געלערנט אין א ברייתא כשמתה, ווען די מאמע פון רבי זכאי איז אוועק, איז צו סוף איז זי רייך געווארן בזכות דעם, הניחה לו שלש מאות גרבי יין, האט זי אים געלאזט בירושה דריי הונדערט פעסער וויין, און כשמת הוא ווען רבי זכאי אליין איז אוועק, הניח לבניו שלשת אלפים גרבי יין, האט איבערגעלאזט בירושה דריי טויזנט פעסער וויין אלץ בשכר די גרויסע מסירות נפש ער האט געהאט פאר קידוש, זאגט די גמרא, רב הונא הוה אסר ריתא וקאי קמיה דרב, רב הונא האט אמאל געהאט אזא גארטל אנגעטון פון גראז, גאר א ביליגע גארטל, און איז געשטאנען פאר רב אמר ליה, האט רב אים געזאגט מאי האי וואס איז די ביליגע וואו דיין געהעריגע גארטל, אמר ליה האט רב הונא געענטפערט, לא הוה לי קידושא כ'האב נישט געהאט וויין אויף קידוש, ומשכנתיה להמיינאי, און כ'האב פארבארגט, כ'האב פארמשכנ'ט מיין גארטל, ואתאי ביה קידושא, און מיט די געלט וואס כ'האב געבארגט האב איך געקויפט קידוש וויין. אמר ליה, האט רב געזאגט יהא רעוא דתיטום בשיראי, ס'טייטש יהי רצון זאלסט ווערן אזוי מין רייך זאלסט באגראבן ווערן אין זייד, אזויפיל, אזא גרויסע עשירות אזויפיל זייד זאלסטו האבן, כי איכלל רבה בריה, טאקע ווען רב הונא האט חתונה געמאכט זיין זון רבה, איז רב הונא איניש גוצא הוה, גנא אפוריא, רב הונא איז געווען אזא קורצע מענטש, האט זיך געלייגט שלאפן אויפן בעט, און די משפחה האט אים נישט באמערקט, אתיין בנתיה וכלתיה, שלחן ושדיין מנייהו עליה, זיין טעכטער, זיין שנירן, האבן אים נישט באמערקט האבן זיי געווארפן זייער בגדים די מאנטלעך, וואס איז געווען געמאכט פון זייד האבן זיי געווארפן אויף אים, עד דאיטום בשיראי, ביז ער איז טאקע צוגעדעקט געווארן מיט זייד, ס'טייטש די ברכה פון רב איז ממש מקוים געווארן ווארט פאר ווארט, שמע רב, רב האט עס געהערט ואיקפד ער האט מקפיד געווען, אמר ער האט געזאגט מאי טעמא לא אמרת לי כי ברכתיך וכן למר, ס'טייטש בשעת כ'האב דיר געבענטשט, מסתמא געווען א עת רצון, וואלסטו מיר געדארפט צוריק ענטפערן וכן למר, וואלט איך אויך געבענטשט געווארן. זאגט די גמרא ווייטער שאלו תלמידיו את ר' אלעזר בן שמוע, האבן זיי אים געפרעגט במה הארכת ימים, וואס האסטו זוכה געווען צו אריכות ימים? אמר להם, האט ער געזאגט מימיי לא עשיתי קפנדריא לבית הכנסת, איך האב קיינמאל נישט געמאכט פון די בית הכנסת א קיצור דרך, א שארט קאט, און ווי מ'עט זען בעצם מען טאר סתם אזוי נישט, ס'קעגן הלכה דאס צו טון, אבער עס איז דא געוויסע אופנים וואס מען מעג יא, ער האט עס אויך נישט געטון, ולא פסעתי על ראשי עם קדוש, וואס רש"י זאגט, בשעת וואס די תלמידים זיצן אין בית מדרש, איינער וואס גייט אריבער די תלמידים קוקט אויס ווי ער טרעט אויף זייער קעפ, ער האט מקפיד געווען דאס נישט צו טון, וואס מען טאר דאס טאקע נישט טון, ולא נשאתי כפיי בלא ברכה, און ער האט קיינמאל נישט געמאכט ברכת כהנים געווען א כהן, האט קיינמאל נישט געבענטשט אן מאכן א ברכה, וואס טאקע יעדער כהן דארף מאכן די ברכה, און שטייט טאקע אין געוויסע ראשונים אז דאס איז פאר יעדער כהן, יעדער כהן וואס איז מקפיד צו מאכן די ברכה פאר ברכת כהנים איז טאקע א סגולה זוכה זיין צו אריכות ימים.